זאגט ציפורהן אז איך וויל קומען צו קבלת שבת. נח האט זיך געזעצט ביים רעדל. דער אויטאמאביל האט זיך האסטיג א שאקל געטאן און מיט א כריפ און עטליכע קנאלן אוועקגעפארן צום נייעם וועג. פון א ביידל איז ארויס א פרוי וואס צביה האט זי פריער אין לאגער ניט געזען. זי האט אויפגעשטעלט די האנט לעבן מויל ווי א טרייבל און האט נאכגעשריגן נח'ן, אדון נח! אדון נח! נאר די קנאלן פון דער מאשין האבן צעשלאגן איר שרייען, און נח האט זיך ניט אומגעקוקט. צביהן האט זיך געדאכט, אז דער לאגער עתלית, די געצעלטן פון דער צווייטער וואנדערונג, לאזן נח'ן ניט אפ און רופן אים, אדון נח! אדון נח! די פרוי האט א וויילע נאכגעקוקט דעם אוועקפארענדיגן אויטאמאביל, דערנאך האט זי א מאך געטאן מיט דער האנט און זיך געזעצט אויף דער שוועל פון ביידל, וואו די פרילינגדיגע זון האט געווארעמט ווייך און מילד. ציפורה האט אויפגענומען צביהן ווי זי וואלט זיך גאר קיינמאל ניט צעשיידט מיט איר. זי האט זי א קוש געטאן און האט ביי איר געפרעגט היימיש, נו, דו ווילסט נאכאלץ וויסן ווי הויך עס איז דער גלבוע?

דאָ איז געשטאַנען דאָס אײַזערן בעטל מיט דער גרינער דעקע, װאָס צבֿיה האָט זיך גוט געדענקט פֿון לאַגער, און דאָס האָט איר דעם צימער געמאַכט הײמיש און נאָענט. אין לײען-צימער אױף דער פּאָדלאָגע זײַנען געװען אָנגעװאָרפֿן ביכער אײנע אױף די אַנדערע, מתּנות, װאָס מען האָט צוגעשיקט אױף גרינדן אַ ביבליאָטעק אין תּל-שׂרה. ציפּורה האָט אָנגעװיזן אױף די ביכער און האָט געזאָגט, איך דארף זיך גיין לערנען אין אן אוניווערסיטעט. זיי זאגן אז אויסשטעלן ביכער און מאכן א קאטאלאג איז א באזונדערע תורה, וואס אזא עם הארץ ווי איך קען עס ניט בייקומען. אבער אז מיר האבן געבויט דעם קיבוץ האט מען אונז אויך געזאגט אז מיר דארפן פריער פארן זיך לערנען צו מעלקן א קו, האבן מיר די קי געמאלקן אן דער לערע, מיט די ביכער וועט אויך מסתמא אזוי זיין. צביה האט זיך גלייך געוואלט נעמען אפשטויבן די ביכער און זיי אויסלייגן אויף די פאליצעס, נאר ציפורה האט איר ניט געלאזט. ניין, האט זי געזאגט, פריער וועל איך דיר ווייזן דעם דארף. איך מוז פריער צולייגן די הענט צו עפעס אן ארבעט, חברה ציפורה, איך מוז דא עפעס טאן, דעמאלט וועל איך דערפילן אז איך בין נאכאמאל ביים גלבוע. ציפורה האט געלאכט. קײן אַרבעט פֿעלט דאָ ניט, האָט איר ציפּורה געענטפֿערט, עס איז געװען אַ רעגן מיט אַ װינט און עס האָט אָנגעטראָגן זאַמד אױפֿן גאַניק. שאַר אָפּ דעם זאַמד, אױב דו מוזט צולײגן אַ האַנט גלײַך װי דו ביסט אַראָפּ פֿון די רעדער. װען צבֿיה האָט גענומען דעם גרױסן בעזים, האָט זיך ציפּורה צעלאַכט. איך דערמאן זיך אסתר'ן, מיין ערשטע ארויסהעלפער קיין עתלית, ווען זי דארף אפשארן דעם זאמד, שיקט זי מיר צו א צעטל פון א דאקטער. זי האט ארויסגענומען דעם בעזים ביי צביהן פון די הענט, און האט געזאגט, היינט איז פרייטיג, און אין אוונט וועט ביי אונז זיין קבלת שבת. מען קען שוין איצט קיין ארבעט ניט אנהייבן, ביסט שוין יוצא געווען, אבי דו האסט געהאלטן דעם בעזים אין האנט.

צביה איז געבליבן שטיין אויפן גאניק. דער גלבוע איז געווען גרין, און אַ בלויער נעפּל איז געהאַנגען אַרום אים, ווי מען זאָל אויף אים אַרויפציען אַ וואָאַל, נאָר ער האָט ניט געהאַט דעם צויבער, ווי מיט אַ יאָר צוריק. דעם גאָלדענעם קאָפּ פון גלבוע האָט צביה ניט געזען. ער האָט זיך באַהאַלטן, ווען יאיר איז אַוועקגעפאָרן. פון דעם הויז קעגנאיבער איז ארויס א פרוי מיט א פעקל נאסע וועש אין א שיסל. זי האט מיט א הארטע באוועגונג אוועקגעשטעלט די שיסל אויף דער ערד און האט גענומען אויפהענגען אויף א שטריק קינדערשע העמדלעך און קליידערלעך. צביה האט דערקאנט שרה שיינגאלד און האט זי א רוף געטאן, וואס מאכט איר שרה?

און וואס טוט אייער מאן? ער ארבעט דריי טעג א וואך אין א קיבוץ, קיין פאבריקאנט איז ער נאך נישט געווארן. זי האט א שאקל געטאן מיטן קאפ און איז אוועק צוריק אויסהענגען איר פארשפעטיגטן וועש. ציפורה איז ארויס אויפן גאניק זייער אויפגעהייטערט. קום, וועלן מיר זען דעם דארף, האט זי געזאגט, און זי האט אנגעוויזן אויף די פארבליבענע געצעלטן אין לאגער. איבער א יאר וועלן זיי שוין ניט זיין, מיר נעמען אוועק דעם באראק, מיר וועלן אים איבערטראגן אין תל שרה און איבערבויען אים פאר א שפייזקראם, ביז מיר וועלן אויפשטעלן א צענטער. דא איז דא ארבעט פאר דורות ביז מען וועט אוועקשארן די שטיינער און ארויסטרייבן ביי די מענטשן פון קאפ די פאבריקן פון טשוועקעס.

די פארהענגען האט דער קיבוץ געגעבן א מתנה, אלעמען דער זעלבער קרעטאן. פיר טעג האב איך זיך מיט שמעון'ען געקריגט צוליב דעם. און ביזן היינטיגן טאג אז איך גיי אריין צו שמעון'ען אין דער ביורא גיט ער מיר גלייך א פרעג, אפשר פעלן דיר פארהענגלעך? ציפורה האט געלאכט און איר פנים איז געווארן יונג און שטיפעריש.

וואָס הייסט בײַ אײַך גבֿרת ציפּורה באַלעבאַטישע הינער? אַ הון איז אַ הון. ציפּורה האָט געזאָגט מיט אַ שמייכעלע, וואָס צבֿיה האָט אים גוט געקענט, אַ שמייכעלע, וואָס אַנטהאַלט אין זיך אַ סוד. אַ באַלעבאַטישע הון מעג זיך גראַבלען אין בלאָטע, און אַ קאָמערציעלע מוז עסן וואָס מען הייסט איר. איז די באַלעבאַטישע מער יחסנטע, ציוויע האָט דערציילט ציפּאָרין, ווי יקותיאל האָט געוויזן מיט דער האַנט אין דער הויך און האָט געזאָגט, אַז זי, ציפּאָרע, איז האָ-האָ, זי גייט אין כּנסת. זי גייט נאָך ניט, האָט ציפּאָרע געענטפֿערט. ווי קען מען אַוועקגיין פֿון דאַנען? איך ווייס ניט ווי הויך עס איז דער גלבוע, און קיינער קען אים ניט אויסמעסטן.

ווען ציפורה מיט ציוויען זיינען צוריק געקומען אין פאלקס הויז, איז אויפן גאניק געשטאנען דער מאן מיטן רעגן מאנטל און בערעט, וואס ציוויע איז מיט אים צוזאמען געפארן אין אויטאבוס. ווען ציפורה האט אים דערזען, האט זי צו אים א פאכע געטאן מיט דער האנט, און אן קיין שום נויטווענדיגקייט, ארויסגענומען דעם בלייפעדער וואס זי האט שטענדיג געטראגן אין קעשענע פון איר קלייד, און האט אים באלד צוריק אריינגעלייגט, וואס זי פלעגט שטענדיג טון ווען זי איז געווען אין א פארלעגנהייט. דער מאן איז אראפ פון גאניק און איז צוגעגאנגען צו זיי. מען האט מיר דערציילט אז דו האסט גע'חלש'ט, האט ער געזאגט צו ציפורהן, בין איך געקומען זען וואס דו מאכסט. ציפורה האט א שאקל געטון מיט'ן קאפ, האט אים ארומגענומען און א קוש געטון.

ציוויען איז געווארן אומבאקוועם פון זיין בליק, און זי האט צו אים געזאגט אבי אויסצורעדן א ווארט. איר קוקט אויף מיינע שיך? מיר זיינען דא געגאנגען איבערן דארף, אבער זיך ניט אויסגעהיט פון דער בלאטע. דער מאן האט ניט ארויסגעוויזן קיין שום אינטערעס צו דער בלאטע און צו אירע שיך און האט געזאגט, יאיר האט מיר דערציילט וועגן אייך. איצט האָט ציוויע געזען זיין שטאַרקע ענלעכקייט צו יאירן. דער ערנסטער קוים איראָנישער בליק פון אונטערן אַראָפּגעלאָזטן שטערן. ציוויע האָט דערפילט די שווערקייט פון אירע בגדים, דעם מאַנטל און אַפילו פון דעם טאַש אין האַנט. זי האָט געפילט, אַז זי איז רויט געוואָרן. דער מאַן האָט אַ לאַך געטאָן, האָט גענומען ביידע פרויען אונטערן אָרעם און איז מיט זיי אַרויף אויפן גאַניק.

פֿופֿציק קעלבער וואס וועלן דא געבארן ווערן, און מען וועט פאר זיי זוכן געמיינזאמע פאשע, דאס וועט צונויפשמעלצן דעם דארף. מער ווי פֿופֿציק מאל קבלת שבת. אומזיסט דיין מי און דיין חלש'ן. ציפורה האט א מאך געטאן מיט דער האנט, און איז אוועק מאכן קאווע פאר איר גאסט. גייענדיג האט זי אים געזאגט. די געזעצן פון דער נאטור. פון וואנען ווייסטו די געזעצן פון דער נאטור? זי האט דיר געזאגט? איך גיי מאכן פאר דיר קאווע. דאס איז א געזעץ פון דער נאטור, צי איך וויל דיר געבן עפעס אין מויל אריין? דאס איז א געזעץ פון דער נאטור, האט ער איר געענטפערט און האט געשמייכלט.

ציפורה האט געשמייכלט צו די כלים וואס זי האט אויסגעשטעלט אויף א טאץ, די לעפעלעך האבן געקלונגען מיט פרייד, און עס האט אויסגעזען אז ציפורה גרייט זיך צו א סעודת שמחה צוליב א גרויסע און פריידיקע געשעעניש. זי האט שטארק ליב איר מאן, האט צביה א טראכט געטאן און האט געקוקט אויף ציפורה'ס פנים וואס זי האט אים איצט כמעט ווי ניט דערקענט.

צבֿיה האָט זיך צוגעקוקט צו אַלכּסנדרן, געזען זײַן שטאַרקע ענלעכקייט צו יאירן. אַלכּסנדר איז געווען אויפֿגעלייגט און האָט גערעדט וועגן דער ביבליאָטעק און אירע חסרונות. אַגבֿ זײַנען די העלדן די לאַנגווײַליקסטע מענטשן אויף דער וועלט, ווען מען באַגעגנט זיי אין לעבן. נעם צום בײַשפּיל אונדזער אייגענעם חבֿר בן.

הער שוין אויף, האט זי געזאגט צו אלכסנדר'ן, וואס האסטו זיך גענומען צו בן חגי? אבער אלכסנדר האט ניט אפגעלאזט. איך בין איין מאל געקומען אין דיין קיבוץ, איז ער געשטאנען און האט געקאלכט א וואנט. און דו ווייסט דאך אז ער איז ניט מפסיק אין דער ארבעט אזוי ווי א פרומער איד בייסן דאווענען. האָט ער מיר אױף מײַן גוט-מאָרגן ניט געענטפֿערט, נאָר אַ שאָקל געטאָן מיטן קאָפּ צום עמער פֿאַרב, װאָס איז געשטאַנען לעבן אים. ערשט אַז ער האָט דערצױגן דאָס בערשטל ביז אַרױף צום ברעט, האָט ער מיר געענטפֿערט אַ גוט-מאָרגן, װי ער װאָלט אײַנגעשלונגען אַ הײסן טעלער העלדישקײט און קען דעם אָטעם ניט אָפּכאַפּן. ער האָט אױסגעזען ניט װי בן חגי, נאָר װי רב שמעון בן יוחאי אין זײַן הײל.

די טאוולען זענען געווען אויסגעריבן און האבן געהאט דעם זעלבן קאליר ווי ר' שלמה'ס פינגער, ער דערלאנגט ציפורה'ן דעם סידור. איר קלייבט דא ספרים האט מיר חיה גיטל געזאגט, נעמט דעם סידור, ער איז אן אויסגעדאוונטער, קיין אות איז דא ניטא קיין פארשעמטער.

דער אלטער האט געטייטלט מיט דעם פינגער אויפן סידור און האט געזאגט. עס איז אפגעריבן, אבער מען קען, מען קען דאס לייענען, די ווערטער פליען אליין אין מויל אריין ווייל זיי זענען אויסגעדאוונטע. דאס פנים פון דעם אלטן אידן איז געווען פול מיט פרייד און מיט זיכערקייט. קיין איין אות איז דא ניטא קיין פארשעמטער, האט ער געזאגט, זאל ער. שטײן דאָ צװישן די ביכלעך. דער אַלטער האָט באַזאָרגט דעם סידור צװישן די ביכלעך און האָט זיך געלאָזט גײן צו דער טיר. ער האָט אױסגעדרײט דעם קאָפּ און האָט געזאָגט, קײנמאָל ניט געטראַכט, אַז דער סידור װעט אָנקומען קײן ארץ-ישׂראל, אַ זכיה, זאָל ער שטײן צװישן די ביכלעך. דאס אריינקומען פון דעם אלטן האט איבערגעריסן אלכסנדר'ס שמועס וועגן דער ביבליאטעק און וועגן בן חגי. ווען דער איד איז אוועק האבן זיך אלע דריי איבערגעקוקט און ציפורה האט געזאגט, אין תלתילה איז ער געזעסן ביים טויער און האט געזאגט תהילים, און ווען איך פלעג דורכגיין פארביי האט ער מיר שטענדיג אנגעזאגט א בשורה,

מען דארף אים באשטימען פאר א מיניסטער פון היגיענע, האט אלכסנדר זיך א וויצל געטאן. גלויב מיר אלכסנדר, ער האט א געזינטערע היגיענע ווי די וואס מיר היטן זי אפ, האט ציפורה געענטפערט. אלכסנדר האט געמישט דעם אלטן סידור און האט א זאג געטאן. זיין סידור דארף דורכגיין א דעזינפעקציע, זייער נייטיג פייגעלע. זייער נייטיק. אלכסנדר האט אוועקגעלייגט דעם סידור און האט א גלעט געטאן מיט דער האנט די ליטקעס פון זיינע פיס. ציפורה האט באמערקט די באוועגונג און האט צו אים געזאגט. איך וועל דיר געבן הייס וואסער, מאך א פוס-וואנע. דאס מאכט דיר שטענדיק גרינגער. ציפורה האט אריינגעטראגן א שיסל ווארעם וואסער און אלכסנדר האט אראפגעווארפן די שיך און די סקארפעטקעס, אריינגעשטעקט די פיס אין וואסער, און ער האט געזאגט צו צביהן, א חולה דארף זיך ניט אנטשולדיגן פאר זיין אויפירונג, הא? וואס מיינט איר? ער איז געזעסן אויפן בעט, אנגעבויגן, און האט געזאגט מיט צופרידנקייט.

די יאָרן גײען, און איך, אַלכּסנדר, זיץ און װײק די פֿיס אין דער פֿוסװאַנע. דאָס איז אַן אידיליע, װאָס איך האָב שױן לאַנג ניט איבערגעלעבט, װעגן אַזאַ אידיליע פֿאַר מענטשן האָט נאָך די אַלגעמײנע פֿאַרזאַמלונג פֿון קיבוץ קײן מאָל קײן באַשלוס ניט אָנגענומען. לאָז אָפּ די אַלגעמײנע פֿאַרזאַמלונג פֿון קיבוץ, האָט אים ציפּורה געענטפֿערט, דו קומסט דאָך ניט אַהין, װאָס אַרט דיך? די מילדקייט פֿון ציפּורהס פּנים איז אַוועק, און אַן עקשנותדיקע ערנסטקייט האָט זיך פּלוצלונג אַרויפֿגעגאָסן אויף אים. אַלכּסנדר האָט זיך אַ ווײַלע פֿאַרטראַכט, און דערנאָך האָט ער אַרויסגעשלעפּט די פֿיס פֿון וואַסער, האָט זיי אַליין געווישט מיטן האַנטעך, וואָס ציפּורה האָט פֿאַר אים צוגעגרייט און האָט געזאָגט, צביה, גענוג שוין פֿאַר אײַך, ארויסקלאפן דעם שטויב פון די זקנות, איר וועט קריגן א קאטער דערפון, און דאס איז א קאטער וואס קען געדויערן עטליכע צענדליג יאר. ציפורה האט א קוק געטאן אויף אים פון דער זייט, און האט אים גארניט געענטפערט, נאר צו זיך אליין האט זי א מורמעל געטאן, לויט די געזעצן פון דער נאטור,

די חברה ציפורה זי איז אויך א אידענע. זי מיינט אז מען קען דא מאכן קבלת שבת. איך וואלט זיך איצטער בעסער געלייגט שלאפן. האט מען כאטש הנאה פון רו. מען דארף ניט גיין מארגן אין קיבוץ ארבעטן. ס'איז א קיבוץ. זיי זאגן זיי זענען ניט קיין באלעבאס, זיי זענען א קיבוץ, זאל זיין א קיבוץ. זיי זאגן אז דאס וואס עס איז זייערס איז ניט זייערס, ס'איז ניט מיינס אויך, און אז איך האב זיך פארשפעטיגט אויף א שעה צו דער ארבעט, האבן זיי מיר אפגערעכנט די שעה. אז איך האב געהאט מיין פאבריק פון טשוועקעס, טאמער אמאל דער קאפ טוט וויי, האט מיר קיינער ניט אפגערעכנט, און זיי אפגערעכנט. קיין באלעבאס זענען זיי ניט, נאר אפגערעכנט האט מען מיר פאר א שעה. ניט קיין באלעבאס אדער יע א באלעבאס, שוויץ און שוין. ער האט זיך אומגעריכט אויפגעהויבן, האט א זאג געטאן ס'איז ניטא וואס צו רעדן, און אין לייענזאל איז אריינגעקומען די בעסאראבער משפחה און זיי האבן זיך אויסגעזעצט איינע לעבן די אנדערע ווי א קעט.

ער איז עטליכע יאר געווען א שניידער אין חדרה. ער האט ניט ליב געהאט די שניידעריי, אי מען צעשטעכט זיך די פינגער, אי מען איז אן ארימאן, האט ער געזאגט. ווען ביי אים האט זיך איינמאל מיט א קנאק צעבראכן די ניימאשין, און האט מער ניט געוואלט שטעפן, האט הערשל שפרינגער געזאגט, גענוג, ס'איז מן השמים, און ער האט זיך באזעצט אין תל שרה. בעסער שארן קארטאפל איידער פרעסן נעט. האט ער זיך פארענטפערט פאר די שכנים, די עולים חדשים, וואס האבן אים אנגעקוקט פארוואס ער האט איבערגעלאזן א זיכערע פרנסה אין שטאט און איז געקומען רייסן די ערד. הערשל שפרינגער האט גערעדט צו זיי, איר ווייסט גארניט וואס עס הייסט אזוינס פרעסן נעט. פאר די שכנים, די עולים חדשים, איז דאס געווען א טרייסט. אט א מענטש איז אוועק פון שטאט און זיך פארקליבן גאר אין דארף. און זיי האבן אים דערפאר ליב געהאט און גערופן האבן זיי אים לויט זיין געוועזענע מלאכה דער שניידער. ער האט זיך געוואלט באזעצן ניט אין אן אלטן דארף, נאר גראד אין א נייעם מיט עולים וואס זענען ניט לאנג אין לאנד. אין אן אלטן דארף וועט מען מיך האלטן פאר א שלימזל, און דא? ער האט קיינמאל ניט דערזאגט וואס דא וועט זיין, אבער ער האט א מאך געטאן מיט דער האנט, און אלע האבן פארשטאנען וואס ער מיינט. חדרה האט ער ניט ליב געהאט. אין חדרה זענען דא די אייניקלעך, מיטן יחוס אבות פון די אמאליגע חדרער, און דא, ער האָט ניט דערזאָגט וואָס דאָ איז, נאָר ער האָט אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט, און אַלע האָבן פֿאַרשטאַנען וואָס ער מיינט. הערשל שפּרינגער האָט ניט געוואַרט ביז דער קבלה שבת וועט זיך אָנהייבן. ער האָט זיך געשטעלט און האָט אָפּגעזונגען אַ חסידיש ליד מיט אַזאַ התלהבֿות, אַז דער עולם האָט אים אונטערגעכאַפּט. ווען ער האָט געענדיקט זינגען האָט ער געזאָגט, אין חדרה זײַנען דאָ בעסערע זינגער פֿון מיר, און דאָ, ער האָט ניט פֿאַרענדיקט זאָגן, נאָר ער האָט אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט, און אַלע האָבן אים פֿאַרשטאַנען. די אַלטיטשקע בעסאַראַבערקע האָט אים אױסגעשטרעקט אַ בײנערדיקע האַנט און האָט צו אים געזאָגט, צװישן אײגענע, און די גוטסקײט פֿון שבתדיקער רו איז געלעגן אױף איר פּנים. ציפורה האט זיך אויפגעשטעלט און האט געזאגט צו די פארזאמלטע שבת שלום, און אויף די פענעמער פון די פארזאמלטע האט זיך אויסגעלייגט די רו פון שבת. זיי האבן געקוקט אויף די ביכער וואס צביה האט אויסגעשטעלט אויף די פאליצעס, אויפן ווייסן סערוועט מיט די טעלער פיסטאשקעס און צוקערקעס וואס זענען געשטאנען אויפן טיש, אויף ציפורה'ן וואס האט לכבוד שבת אנגעטון ווייסע קרעלן אויפן האלז, אויף די בילדער וואס זענען געהאנגען אויף די ווענט, און זיי האבן געפילט אז עס איז אן אוונט פון רו. ציפורה האט איבערגעלייענט פאר זיי א קאפיטל תהילים און האט פארטייטשט ווארט ביי ווארט שיר המעלות, דאס געזאנג פון די מענטשן וואס גייען ארויף און נידערן ניט אראפ חלילה צום אונטערגאנג. אשרי כל ירא אדושם ההולך בדרכיו. האט ציפורה רואיג געלייענט, אויפגעהייבן די אויגן און א קוק געטאן אויף די צוהערער. די אלטיטשקע בעסאראבערקע האט געשאקלט צו איר מיטן קאפ, און הערשל שפרינגער האט געקוקט מיט מילדע בליקן.

ציפּורה האָט עטלעכע מאָל אַ קנעטש געטאָן מיט די אַקסלען און אַפֿילו אַ װוּנק געטאָן צו אים און אַ מורמל געטאָן, היגיענע! נאָר אַלכּסנדר האָט זיך ניט אונטערגעגעבן. ער האָט גערעדט װעגן דעם שטױב, װאָס פֿאַלט אױף דער נשמה, פֿאַרדראָסן, שנאה, מידקײט, און װעגן שבת, דעם טאָג פֿון מחשבֿה. די צוהערער האָבן געשלונגען זײַנע װערטער, װען ער האָט זײ דערצײלט אַ שפּאַסיקע מעשׂה, װי אַ פּאָר פֿאָלק האָט זיך איבערגעבעטן אין אַ טאָג פֿון שבת, װײַל ער האָט הנאה געהאַט פֿון קוגל, און זי האָט זיך אָפּגערוט פֿון מאַכן דעם קוגל. און שכנים, װאָס זײַנען געװען יאָרן לאַנג צעקריגט, האָבן געשלאָסן אַ שידוך צװישן זײערע קינדער אין דעם טאָג פֿון שבת, און אױך אין אַ װאָכעדיקן טאָג איז גוט צו האָבן אַ מינוט שבת,

אז עס קומט שבת. דער איד האט זיך געפלאנטערט מיטן בארג און מיטן שבת, און א בענקשאפט איז געווען אויף זיין פנים, ווי דער בארג זאל באהאלטן הינטער זיך דעם שבת פון זיין אמאליגער היים. חיה גיטל האט זיך צוגעהערט צו חיים דעם בעסאראבער, האט געשאקלט מיטן קאפ און האט געזאגט, מיר ארט ניט דער בארג, נאר ווען עס קומט שבת דערמאן איך זיך, אז די חלות קומען ארויס פון אויוון אנדערש ווי אינדערהיים. ס'איז עלעקטרישע חלות. ס'איז קיין סימן פון קיין קוילן ניטא אויף זיי. אויף א חלה דארף זיין א סימן פון קוילן. ציפורה האט זיך צוגעהערט געדולדיג, אפילו אן א שמייכל אויף די ליפן. נאר הערשל שפרינגער האט זיך אויפגעהויבן און האט געזאגט, יידן, פארגעסט וואס עס איז געווען אינדערהיים. איר הערט וואס איך זאג אייך? דארט איז געווען דער גלות. איך וואלט בעסער געווען צען יאר אין חדרה מיט די אייניקלעך, איך האב זיי ניט ליב די אייניקלעך, איך זאג דעם אמת, איידער איין שעה אין גלות, און וואס ארט מיך דער בארג? א שיינער בארג? אוודאי א שיינער! האט חיים דער בעסאראבער אונטערגעכאפט, אוודאי א שיינער, איך זאג דען אז ניט? ציפורה איז געזעסן, האט געגלייכט די ווייסע קרעלן אויפן האלז, און האט געקוקט ערגעץ איבער די קעפ פון די עולים. דערנאָך איז זי איבערגעגאַנגען מיטן בליק פֿון איין פּנים צום אַנדערן. דערנאָך האָט זי זיך אויפֿגעהויבן און האָט צו זיי געזאָגט, איך וועל אײַך דערציילן וועגן אַ מענטשן, וואָס איר קענט אים אַלע, בן-חגי. אַוודאי קענען מיר בן-חגי פֿון קיבוץ, אַ טײַערער ייִד און אַ גאָלדענער בעל-מלאָכה. אַזאַ סטאָלער איז ניטאָ אַפֿילו אין חדרה, האָט אַ זאָג געטאָן הערשל שפּרינגער. סטאָלערײַ האָט ער זיך אויסגעלערנט אין קיבוץ.

א שוועסטער פון לאגער. ביי שרה שיינגאלד אין שטוב האט געשמעקט מיט געשטעלטע בוריקעס וואס זי האט געגרייט אויף פסח. זי האט א ווייז געטאן אויפן הילצערנעם עמער. איך וויל פסח זאל זיין ווי אמאל אינדערהיים. ישראל, שרה'ס מאן, האט אריינגעשטעלט אפאר ווערטער. די זויערקייט פון אמאל וויל זי.

וואס איז דאס? איך בין אויך ניט א גביר. ניט יעדער איינער האט געהאט א פאבריק. צביה האט זיך אנגערופן. אלכסנדר פארט ארום איבערן גאנצן לאנד, ער איז א כעמיקער, קומט אים אן אויטאמאביל. דעם גובערנאטאר האט ער געקומט? ער איז געווען א גובערנאטאר, האט אים געקומט? מיר קומט ניט. איך בין ניט אלכסנדר. עס איז פּונקט ווי דער קיבוץ. זיי זײַנען ניט קיין באַלעבאַטים און איך בין אויך ניט דער באַלעבאָס, נאָר זיי רעכענען מיר אָפּ פֿאַר אַ שעה אַרבעט. נו, מיר וועלן מאַכן נאַכט! האָט ער אינמיטן דערין אַ געשריי געטאָן און איז אַוועק פֿון דעם אָרט, וווּ ער איז געשטאַנען בײַ דער טיר. און די טיי? דו ווילסט ניט קיין טיי? ישראל האָט איר ניט געענטפֿערט, און זי האָט געלאָזן שטיין די צוגעגרייטע גלעזער און איז אַרויס פֿון קיך.

איך וויל זיי ניט אָפּלאָזן פֿון אָנבײַסן. ווען ציפּור איז אַוועק, האָט שׂרה שיינגוט געזאָגט צום מאַן, דו זעסט, ציפּורה אַליין איז געקומען זיי רופֿן, דו זעסט? איז וואָס? האָט ישׂראל אַ ברום געטאָן. דו זאָגסט גובערנאַטאָר? זאָג איך, האָט ער איר געענטפֿערט, איז דאָס טאַקע אַ משל כּבֿאַק. סוף זײַט איינס, המשך זײַט צוויי.